תרפ ח איז ער ארויסגעפארן, שרייבט ער א בריוו פון ריגע, היציאה ממדינתנו היתה מוכרחת לי, כ'האב געמוזט ארויספארן פון דארטן. דער פרידיגער רבי איז ממשיך, פון ווען מיר זענען אנגעקומען אין לענינגראד, איז ברוך השם, בעזרת השם יתברך, איז געווארן זע אביסל ברייטער א דאנק דעם אויבערשטן, אין מיין מיין פרטישן לעבן, ס'האט זיך אביסל אויפגעמונטערט די חסידישע וועלט. לגבי דעם ווי עס איז געווען אין רוסטוב, איז געווארן אביסעלע בעסער. מזמן לזמן איז געווארן מער קומערס צו הערן מאמרי חסידות, און כמעט אז אין קיץ תרפ ד נאך נאך שבועות איז שוין געקומען זייער אסאך א גרויסער עולם. איך בין געקומען צוויי וואכן פאר שבועות תרפ ד, אבער וויבאלד אז איך בין געפארן פון ראסטאוו איז געווען שטילערהייט קיינער זאל נישט וויסן, וועגן די מעשה וואס מ'האט געוואלט מיר איינזעצן און אריינלייגן אין די אין דעם שטוב פון די ג.פ.או, און דורך די השתדלות, גרויסע השתדלות, פון קאמוניסטן וואס זיי זענען אביסל צוריקגעהאלטענער, אביסל מער פאמעליכער, סיי אידן און סיי להבדיל גוים, איז אין א משך פון פינף וואכן האבן זיי גע'פועל'ט ביי דעם הויפט פירער פון די ג.פ.או אז איך זאל אריבער גיין אין רוסטוב, ממילא וועלן זיי מיר נישט איינזעצן. מיט גרויסע פחדים, מיט גרויסע פחד בין איך געפארן מיט מיין טאכטער שיינע תחי' פון ראסטאוו צו לענינגראד. מיר זענען מיר זענען געווען דארטן א מיר זענען געווען א פאר טעג אין מאסקווע, דארטן האבן מיר זיך געטראפן מיט איינע פון די וואס זענען געווען נאנט צו די חוגים צו די צו די מענטשן פון די ממשלה, און זייער עצה איז געווען אז איך זאל זיך דערווייל פארהאלטן אויפן וועג פון פון ראסטאוו זענען זיי דורכגיין מאסקווע זענען געבליבן דארטן אפאר טעג ווייל זיי האבן געזאגט אז ס'איז א גוטע זאך איך זאל זיך אפהאלטן אין מאסקווע און דערנאך זאל איך פארן אין ראסטאוו אבער וויבאלד אז איך האב געדארפט האבן איך האב געהאט אסאך ארבעט וואס צו טון האב איך אויסגעפונען פאר מיר אז ס'איז בעסער צו זיצן אין לענינגראד ווי צו זיצן אין מאסקווע. אונזערע גוטע פריינד אנשי שלומינו ווען זיי האבן געהערט אז מיר האבן זיך אריבערגעצויגן פון רוסטוב און מיר זענען נענטער צו די צו די פלעצער וואו ס'איז וואו ס'איז תחום המושב, תחום המושב מיינט אז ס'איז פלעצער וואס אידן האבן געמעגט וואוינען דארטן, זיי האבן זיך אלע געפריידט זייער שטארק וועגן דעם, אבער זיי האבן נאך נישט געוואוסט פארוואס כ'האב זיך אריבערגעצויגן, זיי האבן נישט געוואוסט פון די מעשה. אין א משך פון צוויי וואכן וואס איך בין געווען אין לענינגראד נאך פאר שבועות זענען געקומען אסאך מענטשן זיך זען מיט מיר, איך האב געמוזט מודיע זיין דורך בריוון און כ'האב זיי אנגעזאגט אז זיי זאלן נישט קומען קיין געסט אויף שבועות, און דער טעם איז געווען ווייל איך ווייס נישט צו איך וועל זיין שבועות אין לענינגראד, הגם אז כ'האב נישט געטראכט צו אוועקפארן פון דארטן, אבער איך האב פשוט מורא געהאט ס'זאל נישט נתפרסם ווערן די זאך, פון דעסטוועגן מיט מיינע בריוון מיט אלס זענען געקומען א שיינע פאר מענטשן, כן ירבו, וואס האט זיך אנגעזען אין לענינגראד האט זיך שוין אנגעזען אז ס'דרייען זיך אזעלכע אידן מיט אזעלכע לבושים מיט אלע זאכן אזוי אויך די קהלה פון לענינגראד און די אלע מענטשן וואס זענען געוואוינט דארטן אין שטאט האבן זיך האבן זיך באצויגן צו מיין קומען מיט זייער מיט א ערנסטקייט מיין מיין זיצן דארטן איז געווען אין איינע פון די גרויסע האטעלן ווי דער נוסח ווי דער רבי זאגט דער נוסח הילוך שניאורסאהן אז מען איז בהרחבה חיצונית, א חיצוניות'דיג ווייזט זיך אז מען איז ברייט, און וואס בהרחבה חיצונית וואס ביי זיך איז. דער רבי זאגט אז ער איז געווען א האטעל כנוסח הילוך שניאורסאן, בהרחבה חיצונית וואס ביי זיך איז, איז זיך צו וויסן אבל מבחוץ הכל בסדר, וואס ס'טוט זיך ביי זיך אינעווייניג, איז פאר זיך צו וויסן אז ס'איז נישטא גארנישט און נישטא קיין געלט און מען אנטלויפט פון ראסטאוו, אבער בחוץ דארף מען אנווייזן אז אלס איז אלס איז גוט. אין שבועות בין איך געווען ביי אונזער גוטע פריינט און אין זיין חצר איז נישט געווען קיין שול, דארטן האבן מיר געדאווענט און כ'האב גע'חזר'ט חסידות אזוי ווי ס'נהוג אז שבועות חזר'ט מען חסידות, דער ביי דעם מענטש וואס איז איינגעשטאנען שטייט דארטן רשמ"ט ז"ל. ווער דאס איז ווייס איך נישט, מ'דארף מברר זיין די ראשי תיבות ווער דאס איז. אחר נאך שבועות האב איך געקראגן ברוך השם א גוטן שטוב, און צוויי וואכן נאך יום טוב זענען געקומען צו פארן צו לענינגראד כבוד אמי מורתי און מיין פרוי און מיינע טעכטער און מיין אייניקל שיחיו זענען געקומען מיט אלע חפיצים מיט אלע זאכן וואס איז באלאנגט צו אונז, די כתבים האב איך מיטגענומען מיט מיר, ווייל ווען איך בין געפארן מיט אפאר וואכן צוריק, האב איך זיי מיטגענומען ווייל כ'האב מורא געהאט צו צו לאזן דארטן, ווייל די יעווסעקציע האבן זיך גרויס געהאלטן, זיי האבן געהאלטן אין איין זאגן אז חס ושלום זיי'לן צונעמען די די די כתבים, די געשריבענע מאמרים פון מסתם פון בעל שם טוב אן ביזן ביזן רבי'ן רש"ב האבן זיי געזאגט אז זיי'לן עס צונעמען פון אים, נאך פאר מיין נאך פאר מיין אוועקפארן פון ראסטאוו האב איך זיי איינגעפאקט אין גרויסע פושקעס און באקסעס און כ'האב זיי געשיקט מיט באגאזש אויף צו ראטעווען זיי פון די הענט פון די יעווסעקציע, א דאנק דעם אויבערשטן בעד זה וואס כ'האב עס געראטעוועט. ווען מיינע בני בית זענען אנגעקומען האבן מיר אנגעהויבן זיך צוביסלעכווייז מסדר זיין אין לענינגראד, דער אמת איז אז אונזער מצב הגשמי איז געווען זייער זייער א שווערער, ווייסט אויס אז ס'איז נישט געווען אינגאנצן קיין געלט פון וואו צו לעבן אפילו אוי האסט כבד ביותר במשך פון דעם זומער, א דאנק דעם אויבערשטן איז געווארן אביסל גרינגער אויף פשוט אויף עסן אויף יעדן טאג, אבער די חובות וואס איך האב געהאט, די חובות האב איך נישט געקענט באצאלן נאר ס'האט זיך נאך געמערט, אן עין הרע, די חובות האבן זיך געמערט פון טאג צו טאג, און נאר די אונזערע גוטע פריינט פון אמעריקע, השם עליהם יחיו, זענען געקומען יעמאלט צו אונזער הילף, און אין אנהייב תרפ ה בין איך שוין געווען אויף א מעמד נישט קיין שלעכטן מצב, כ'האב אנגעהויבן צו באצאלן א ביט צוביסלעכווייז, וואס איז אנגעקומען צו מיר האב איך אנגעהויבן צו באצאלן צוביסלעכווייז די חובות, און פון כללות פון מיין מצב האט קיינער נישט געוואוסט, נאר איך אליין האב געליטן אלץ. מורא'דיגע מורא'דיגע ווערטער פונעם פריערדיגן רבי'ן. אין יאר תרפ ה האט זיך אנגעהויבן דער די עניינים פון דעם פחד פון די גפאו, פון די יעווסעקציע, האט זיך אנגעהויבן אביסל צו צושפרייטן, ס'איז געווארן אביסל ווייניגער דער פחד, אזוי אויכעט אין די עבודה אין עניני הכלל האבן זיך מסתדר געווען אביסל אין א אופן וואס כ'האב זיך געקענט אפגעבן מער אויף הסתדרות פון ענינים פון חסידות און ס'איז געווען א התחלה טובה אויף די התייסדות אין אפאר ערטער וואס כ'האב אויסגעפויעלט אז מ'זאל לערנען דארטן חסידות און אויכעט איך האב גע'חזר'ט חסידות א דאנק דעם אויבערשטן כמעט יעדן שבת האב איך געזאגט א מאמר און אויכעט כ'האב געשריבן מאמרים מ'האט זיי איבערגע מ'האט זיי איבערגע איבערגעשריבן מיט קאפיס און מ'האט עס געשיקט אין אסאך ערטער אזוי אויכעט אין שנת אין תר דאס איז געווען תרפ ה אין תרפ ו אויכעט אזוי ביז ס'איז געקומען ראש השנה תרפ ז וואס תרפ ז ראש השנה איז געווען אן עין הרע איז געווען די מענטשן וואס זענען געקומען צו מיר איז געווען מער אסאך מער ווי די ווי די צימערן פון דעם שטוב וואס איך בין געווען האט געקענט אריינעמען אין זיך ווייל איך האב געהאט איין צימער א קליינעם צימער וואס איז געווען בערך דארט איז געווען א קליין מנין ווי מען האט עס גערופן אין ליבאוויטש דער קליינער זאל און אויך די אנדערע חדרים זענען געווען גרויס בסך הכל איז געווען גרויס און בסך הכל האט מען געהאט צוועלף חדרים און וואס איז געווען זאכן וואס מ'האט זיך געקענט נוצן מיט זיי אין די טעג פון יום טוב און ראש השנה און די ג' רגלים און י"ט כסלו און פורים איז געווען דריי גרויסע חדרים פון דעם זאל ווי ער רופט עס אן די סטאלאווע און חדר הראשון און ס'איז געווען דארטן זייער א גרויסע שטופעניש אין די צייטן אין די ימי שמחה פון י"ט כסלו און פורים און שמחת תורה וואס כנהוג מאכט מען דאך א סעודה אין די טעג, און בדרך כלל דאך דער מנהג אז מען האלט זיך אפ ארום אַכט שעה ביי די סעודה, געוואלד אַכט שעה ביי די סעודה, און אמאל זיצט מען א גאנצע נאכט, האב איך זיך משתמש געווען אין די צייטן וואס איז געווען די סעודות און ס'איז געווען די פארברענגענס, האב איך זיך משתמש געווען עס זאל זיין א תעמולה פון מעורר זיין אויף חיזוק הדת, צו שטארקן די אידישקייט, און מען זאל מייסד זיין חדרים און מען זאל מחזק זיין די שיעורים וואס איז דא אין גמרא אין חסידות און אין אלע זאכן וואס מען לערנט. דער עיקר פון דער עיקר דער נושא פון מיין רעדן איז געווען צוטיילט אויף אפאר סארטן זאכן. ס'איז געווען זאכן וואס איז געווען נוגע נאר צו אנשי שלומינו צו אנש, און ס'איז געווען זאכן וואס איז געווען צו דעם ציבור וואס איז געווען ארום דארטן, און אזוי ווי און אזוי ווי ס'איז געווען מיין וועג איז האב איך גערעדט מיט פייערדיגע ווערטער און די ווערטער האבן זיך צושפרייט אויכעט אויף זייער ווייטע ווינקלעך אין די גאנצע מדינה פון רוסלאנד. איינע פון די יסודות, איינע פון די פאנדעישאנס פון דעם יסוד פון די זאכן וואס איך האב גערעדט איז געווען צו זאגן אפן לעין כל אן פחד, זאגן אפן אז על פי חוקי הממלכה יעדער איד וואס ער איז א אזרח א זיצט א וואוינט אין די מדינה קען ער על פי חוק פון די ממלכה לערנען זיין קינד תורה אלע עניינים פון אידישקייט קען מען טון אן קיין שום שטערעניש און די חברה די יעווסעקציע האבן נישט קיין זאך מיט די ממלכה זענען פשוטע מענטשן פריוואטע מענטשן זאגט דער רבי פריערדיגער רבי שרייבט דעם לשון פריוואטע מענטשן וואס מיט זיי קענען מיר זיך קענען מיר זיך דן זיין און מיר קענען זיך מתנגד זיין צו זיי, זיי זענען נישט קיין מלוכה, זיי זענען פשוט'ע מענטשן וואס זיי מאכן גזירות אויף די פרומע אידן, אזוי ווי זיי קענען זיך מתנגד זיין אויף שומרי הדת, קענען מיר זיך מתנגד זיין אויף זיי און מיר קענען זיך קריגן מיט זיי, מיר דארפן וויסן אז מיר אז מיר אויכעט האבן א פארטיי,

פריערדיגער רבי האט אריינגעלייגט אריינגעפלאכטן אין זיינע ווערטער מסירות נפש און מעשות פון די אידן וואס האבן געלעבט אין די צייטן פון די אינקוויזיציע אין ספרד און ספעין און אויכעט והדומה און ענדליכע זאכן פון דעם וואס אונזערע ברידער אידן האבן געליטן אין די אלע צייטן פון דעם גלות וואו זיי האבן נאר נישט געוואוינט און איך קען נישט לייקענען אז בחסדי השם יתברך האבן מיינע ווערטער געהאט געפועלט און זיי האבן געמאכט א גרויסן רושם נישט נאר אויף אנ ש שיחיו און אויף די אידן וואס זענען געווען יראים ושלמים, נאר אויכעט אויף אנשים פשוטים, פשוט'ע אידן, און עס איז געווען אין אנדערע סארטן דאס איז געווען אז ס'האט געהאט אויכעט א השפעה אויף די פרייע און אויף די חברה וואס האבן זיך אנגערופן די אינטעליגענציע, די זיי זענען געווען די אויפגעקלערטע, זיי האבן געהאט זיי האבן געווען פארשטאנדיג מער ווי אנדערע. און במשך פון צוויי יאר וואס איז געווען פ ה, תרפ ה און תרפ ו, זענען נתקרב געווארן אסאך פון די וואס זענען געווען ווייט פון אידישקייט, נישט נאר פון די ענינים פון חסידות, נאר זענען געווען ווייט אויכעט פון מצוות מעשיות, און א דאנק דעם אויבערשטן, מיט מיינע רעדן מיט אלץ זענען זיי נתקרב געווארן צו חיבת התורה. אויף דעם יום טוב י ט כסלו תרפ ז זענען געקומען אורחים זייער אסאך אורחים כן ירבו פון אסאך ערטער אין א אופן אז די סעודת יום י ט כסלו איז געפראוועט געווארן פאר איבער צוויי הונדערט מענטשן כן ירבו און ס'איז נישט געווען קיין פלאץ וואו צו זיצן מ'איז געשטאנען צוקוועטשט און צודאס איינער אין אנדערן א גאנצע נאכט אין די חדרים וואס מ'האט דערמאנט פריערט און אזוי זענען זיי געשטאנען א גאנצע נאכט און חסדי השם יתברך דער יום טוב איז געווען מיט א מורא'דיגע זייער א טיפע אינערליכע גרויסע שיינקייט, כ'האב דערציילט די מעשה פון י ט כסלו בכלל מיט דעם אלטן רעבן וואס מ'האט אים איינגעזעצט, און כ'האב געזאגט א לאנגן דרוש א מאמר דעם חילוק פון אמונה פון נשמות ישראל און להבדיל די אמונה פון חכמי אומות העולם, אז זיי זענען אויכעט מודה אז ס'דא, דער אייבישטער האט באשאפן די וועלט יש מאין, ווי ס'מבואר די ענינים אין די מאמרים פון חסידות, כ'האב גערעדט אויף אידיש, אין אן אופן וואס די אלע וואס האבן זיך דארטן משתתף געווען האבן פארשטאנען, און נוסף לזה האט דער אייבישטער געהאלפן אז די התעוררות פון יענעם פון דעם פארברענגען איז געווען זייער זייער א גרויסע. אמת, אמת דער אמת די ריכטיגע די אמת איז אז מיין התרגשות איז געווען זייער גרויס, און פארשטייט זיך אויכעט אז כ'האב געזאגט אסאך מאל לחיים, און ס'זעט מיר אויס ס'האט מיר אויסגעזען אזוי ווי כ'שטיי צווישן א קהל ועדה און זיי נייטן מיר און זיי נייטן איינעם צו כופר זיין חס ושלום וחס ושלום בהויה אחד, אז מ'דארף שטיין און מקדש זיין דעם שם במסירות נפש בפועל ולא רק בכח בלבד, פרידיגער רבי שרייבט אז די התרגשות איז געווען זייער גרויס און ס'האט אים האט זיך געפילט יעמאלט און ס'האט אים אויסגעקוקט אז ווי ער געפינט זיך אין א פלאץ דארטן וואס די יעווסעקציע מיט די ג.פ.או. מיט די אלע זאכן האבן געוואלט מכריח זיין אים און פועל זיין אויף אים אז ער זאל חס ושלום צוויי מאל חס ושלום און חס ושלום כופר זיין בה' אחד און איך האלט אין איין טראכטן יעמאלט ווי מען דארף מקדש זיין דעם שם במסירות נפש בפועל נישט נאר בכח נאר אז מען דארף זאל עס זיין בפועל ממש מסירות נפש מיט אזא התרגשות און מיט אזא סגנון האב איך גערעדט ווי מען דארף זיך איבערגעבן דעם גאנצן לעבן אויף צו אפהיטן אויף די קינדער און נישט און זיי נישט לאזן בשום אופן גיין אין די שולעס פון די יעווסעקציע וואס זיי מאכן נאר צו מייסד זיין חדרים, הייליגע אידישע חדרים, אין יעדער שטאט און שטאט, און אז יעדער איינער און איינער, סיי מאן און סיי פרוי, זענען מחוייב אין דעם, נישט נאר מחוייב, זאנדערן מחוייב בחיוב גמור, און איך בין מחייב יעדן איינעם און איינעם, אז ער זאל מפרסם זיין די רייד וואס איך זאג, און ער זאל עס מפרסם זיין אין יעדן ארט וואו ס'קען נאר אנקומען, אין יעדן ארט וואו זיין האנט קען אנקומען דורך א בריוו אדער דורך רעדן טעלעפאן, וויאזוי ער קען נאר, סיי בדיבור און סיי בכתב, און אנשי שלומינו שיחיו בין איך זאג איך אן, מיט אזהרה כפולה ומשולשת, אז זיי זאלן אריין לייגן זייער גאנצער הארץ און זייער גאנצער לעבן אין די עבודה צו אפהיטן די ענין פון נישט שיקן די קינדער אין די אין די שולעס זייערע פון די יעווסעקציע, דארטן רופט מען עס די שקאלעס, זיי נישט שיקן דארטן און זיך נישט רעכענען מיט קיין זאך אין דער וועלט און עס טון במסירות נפש בפועל ממש. די ווערטער וואס איך האב גערעדט געווען אזעלכע מענטשן וואס זענען געזעצן און זיי האבן עס געהערט און זיי האבן עס אויפגעשריבן גלייך האבן זיי געהאלטן אין שרייבן וואס איך רעד בכל אופן ס'איז אריבערגעגאנגען אפאר טעג איז אלץ געשריבן געווארן סיי אין בריוון און סיי אין ידיעות פון איינער צום אנדערן און ס'איז אנגעקומען אין אלע ערטער די ווערטער וואס איך האב גערעדט דעם י"ט כסלו תרפ"ז א דאנק דעם אויבערשטן אז אין יעדן ארט וואס איז אנגעקומען די ידיעות האט איז געפונען געווארן אין יעדן פלאץ און פלאץ א גרופע פון מענטשן אן א הבדל, חסידים, מתנגדים, יחיו, אלע סארטן, און זיי האבן עס געזען די ווערטער וואס איך האב געזאגט און עס איז געווען געשריבן, האט עס געמאכט אויף זיי א גרויסן רושם, און א דאנק דעם אויבערשטן זיי האבן זיך מתחזק געווען, און עס איז געווארן א גרויסער חיזוק אין די אלע אין די אלע תלמוד תורה'ס אין די אלע מוסדות אויף לימוד וואס איז געווען באהאלטענע חדרים באהאלטענע ישיבות, עס איז נאך צוגעקומען צו זיי נאך נייע חדרים, ביז אז אין חודש טבת איז א דאנק דעם אויבערשטן צוגעקומען א שיינער נומער אויף נייע תלמוד תורה'ס, פון ווען איך בין ארויסגעגאנגען קעגן זייער זייער שטרעבונג פון די יעווסעקציע, סארי, פון ווען איך בין ארויסגעקומען קעגן זייער שטרעבונג פון די חברי קהילת לענינגראד אין דעם ענין פון די אסיפה ווי ס'איז שוין באוואוסט געווארן, מ'האט שוין דערציילט אין די מעשה פון איינזעצן מיט די אלע זאכן, אז אפילו צום סוף האט לולב געזאגט דעם פריערדיגן רבי'ן, מען וועט מסכים זיין צו די אסיפה, וואס די אסיפה האט געדארפט ברענגען א חורבן אויף אידישקייט און האט נישט געלאזט בשום אופן נישט עס מאכן, איז איז איז פון ווען איך בין ארויסגעגאנגען קעגן זייער דאס איז באוואוסט געווארן צווישן די אלע וואס לעבן אין די קהילה אין מאסקווע און אין מינסק און אין וויטעפסק און אין יעקעטריניסלאוו און אין קרעמענטשוק און אין נאך ערטער און אין נאך אין נאך ערטער אז זיי אלע האלטן מיט מיר מיט איין דעה אז זיי זענען אלע קעגן די אסיפה כללית, די אסיפה כללית ווי דערמאנט האט געדארפט זיין פון אזעלכע פון רעפארמער פון אלע סארטן אלע סארטן שווארץ יארן האט עס געדארפט זיין און עס וואלטן דארטן געמאכט חורבנות און דער פריערדיגער רבי האט בשום אופן נישט געלאזט אז מען זאל עס מאכן און די שטאט אדעס, סתם מיינט ער אדעסא, וויבאלד עס איז געווען א ציונישע שטאט, האט זי אויכעט געהאלטן מיט די קהילה פון לענינגראד אז זיי האבן יא געוואלט מאכן די אסיפה, האב איך געזאגט מיין דעה אז די וועידה וועלכע ס'זאל נישט זיין, אויב ס'זאל זיין אינגאנצן, דער פריערדיגער רבי האט אונטערגעשטראכן, אם יהיה כולה מהודרה בתכלית ההידור, ומן השמאל אם לא יהיה אף אחד, פון די לינקע, פון די אלע וואס ווילן חרוב מאכן אידישקייט וועלן נישט זיין דארטן, הנה אין הזמן גרמא לזה, אפילו אויף אזא אופן איז די צייט לאזט נישט מ'זאל עס מאכן, צוליב צוויי סיבות וואס איך האלט אז מען קען עס נישט מאכן אפילו עס זאל זיין אויפן גאנצן כשר'ן אופן, קיינער דארף נישט יעצט האבן די סארט אסיפה כללית, און דער רבי זאגט צוויי סיבות, הא' כי לא יתנו מצד הממשלה היכולת, די מעגליכקייט, לדבר גלוי, די ממשלה וועט נישט לאזן אז מען זאל רעדן דארטן אפן, במילא איז נישט די צייט אויף עס צו מאכן, והב' אם ימצא גם אפילו מצד היראים

מילא קען דאך זיין אפילו ס'וועט זיין אז די אסיפה וועט זיין כולה מהודרת בתכלית ההידור, ס'וועט נישט זיין קיין שמאלנים דארטן קיין לינקע, פון דעסטוועגן ווער ווייסט וואס איינער קען זיך דארטן אויפשטעלן און רעדן, און דאס וועט זיין די גרעסטע ווארע פאר די יעווסעקציע אז זאלן זאגן, איר זעט אז אפילו ביי אזא אסיפה רעדן זיי אז מ'דארף עפעס מאכן רעפארעם מ'דארף בייטן עפעס, און צו ווייזן די רבנים ביז וויפיל ס'איז א סכנה אז די וועידה פון לענינגראד זאל נישט זיין, אין זומער תרפ ו האט מיר באזוכט איינער פון די רבנים וואס ער קומט פון וואלין, ער האט געהייסן הרב קיפניס, ער קומט ווייס איך פון אווערוטש, פון די שטאט אווערוטש, און ער האט מיר דערציילט בסוד אז ער אז ער און דער רב פון די שטאט אלעווסק און נאך איינער ווילן רופן א וועידה פון רבנים פון די פון דעם געגנט וואס הייסט וואלין, דווקא פון רבנים, נישט ווי לענינגראד וואס מען וויל מאכן וועידת הקהילות, לענינגראד איז געווען איינער פון די פראבלעמען וואס מ'האט געוואלט מאכן א ועידה פון די קהילות, און דא זאגן זיי אז זיי האבן געוואלט מאכן די אסיפה דווקא פון נאר פון רבנים, און מיט רופן מיט רופן ארום הונדערט רבנים פון גאנצן געגנט פון וואלין, און אלע זענען יראים ושלמים, און צווישן זיי איז דא אויכעט רבי'ס, און זענען געקומען צו מיר, דער הרב קיפניס איז געקומען צו מיר זיך מיישב זיין מיט מיר צו מ'זאל מאכן צו מ'זאל נישט מאכן, און פון ביידנס צדדים סיי פון מיר און סיי פון אים איז געווען א תנאי אז די אסיפה איז בסוד גמור און נאר מיין מזכיר וואס ער הייסט ליבערמאן יחי ער ווייסט פון דעם אז מיר אז מיר טרעפן זיך צוזאמען ווען איך האב זיך גוט איינגעטראכט און אריינגעטראכט טיף אין זיין הצעה פון דעם הרב קיפניס און צו דערצו האט ער דאך נישט געוואוסט פון דעם, איז פון אנהייב פון יאר תר פ ו האב איך געשיקט צוויי מענטשן וואס זענען געפארן שטילערהייט און זענען געפארן פון שטאט צו שטאט אין דעם אין דעם אין דעם געגנט פון וואלין צו מעורר זיין אויף צו מאכן חדרים און צו מאכן קביעות פון לערנען און מאכן שלש סעודות און דערציילן מעשה'ס פון גוטע אידן צו מחזק זיין די אידן און צו מחזק זיין דעם ענין פון חסידות בכללות און קיינער האט נישט געוואוסט פון דעם, קיינער האט נישט געוואוסט ווער זענען געווען די פארערס, און זיי האבן געטאן דארטן זייער גרויסע ארבעט אין אלע עניינים, און פון יעדן שטאט און שטאט האט מען געשיקט ידיעות פון דער מצב פון די רבנים פון יעדע שטאט ווי די רבנים קוקן אויס, מען האט מיר געשיקט ווי דער מצב, די צוויי שלוחים האבן מיר געשיקט ווי ס'קוקט אויס דארטן, דער מצב פון די רבנים, דער מצב פון די חדרים, דער מצב פון די מקוואות, דער מצב פון די שולן, זיי האבן מיר געשיקט א דורך א רעפארט פון וואס ס'טוט זיך דארטן, און איך האב געזען אז די רשימה פון די רבנים וואס וואס וואס וואס הרב קיפניס האט פאר מיר פארגעלייענט, האב איך געזען אז ס'שטימט פונקט מיט דעם וואס מיינע שלוחים האבן מיר געשיקט, און כ'האב געקלערט אז זעלבסט אליין די אסיפה, און קען גאר זיין אז ס'וועט ארויסקומען פון דעם א גרויסע התעוררות, און ס'וועט זיין א גרויסע תעמולה, אויף עניינים פון לערנען און חיזוק הדת. דער פרידיגער רבי זאגט, ווען כ'האב אריינגעקוקט אין זיין הצעה, נוסף אויף דעם וואס ער האט נישט געוואוסט, וואו איך האב געוואוסט אז כ'האב דאך גאר, ער האט נישט געוואוסט אז די צוויי שלוחים זענען מיינע, און די צוויי שלוחים האבן מיר געשיקט רעפארטס, און איך זע אז וואס ער שרייבט מיר וועגן די רבנים איז זייער ענדליך צו דעם, האב איך געטראכט אז ס'קען דאך ארויסקומען פון דעם א גרויסע זאך. און הגם אז ווי געזאגט פריערט מיין דעה הפרטית איז אז ס'דארף נישט זיין קיין אסיפה און קיין וועידה פון רבנים אפילו יראים, פון דעסוועגן האב איך געטראכט אז די וועידא, וויבאלד אז ס'רעדט זיך וועגן וואלין און הרב קיפניס האט מיר געגעבן די רשימה און איך זעה אז ס'איז אלץ ווי ס'דארף צו זיין, איז האב איך געטראכט אז ס'וועט נישט ברענגען קיין שום נזק פאר קיינעם נישט, און ס'קען גאר זיין אז ס'וועט ארויסברענגען א תועלת, ס'וועט עפעס ארויסברענגען א גוטע זאך, אבער פון דעם קען מען אויך פון דעם קען מען דאך נעמען א לעקח און א ראיה וועגן די וועידע כללית אזוי ווי ס'ווילן מאכן חברי קהילת לענינגראד מילא וועלן זיי זיך דאך אפלאדן אזוי ווי מען קען מאכן דארטן קען מען דאך דא אויכעט מאכן. הרב קיפניס, אין דעם נאמען פון די רבנים פון די רבנים פון יענע פון די הונדערט רבנים פון יענע שטעט וואס איז געווען אין וואלין איז האבן געוואלט זיך משתף זיין מיט מיר אין אפאר עניינים פון זייערע זאכן אין זייער פלעצער וואס זיי וואוינען און האט מיר אויכעט געפרעגט אויב מען קען קריגן פאר זיי וועגן די וועגן די הוצאות וואס ס'וועט נעמען, ס'וועט קאסטן צו מאכן די וועידא, קאסט דאך פאר די רבנים צו קומען און פאר עסן דארטן און פאר אלע זאכן, און לכל הפחות זיי העלפן מיט אפאר הונדערט רובל כסף וואס איך האב זיי צוגעזאגט. ס'איז אריבערגעגאנגען זעקס צו זיבן חדשים פון ווען הרב קיפניס איז געווען ביי מיר, און פלוצלינג איז מיר באוואוסט געווארן אז אין וואלין איז גערופן געווארן א אסיפת רבנים, כמובן אז דער דער פארן פון הרב קיפניס איז געבליבן ביי מיר א סוד קיינער האט נישט געוואוסט אז ער איז געווען, פון פון אפאר ערטער האב איך באקומען טאקע בריוון מיט שאלות ווי קען זיין אז מען מאכט דארטן א אסיפה. אויף די אלע בריוון האב איך געענפערט זייער פאמעלעך און כ'האב געשריבן זייער זייער אכטונג געגעבן מיט יעדן ווארט און כ'האב געשריבן אז איך אז איך האב שוין געזאגט מיין דעה אז די צייט איז נישט יעצט צו מאכן וועידעס מיט אסיפות

און די פון די און די פון די רבנים וואס זיי ווילן מאכן איז עט נישט ברענגען קיין שום תועלת לויט מיין דעה אבער ס'וועט אייך נישט מזיק זיין און בכלל רבנים וואס זיי מאכן די אסיפה זענען דאך אלע דארטן יראי אלוקים. מ'וועט אם ירצה השם ממשיך זיין אין די קומענדיגע וואך ווייטער אין דעם בריוו וואס דער פרידיגער רבי שרייבט